אין רש"י להזהיר גדולים על הקטנים איז איך וועל קודם אנהייבן מיט די פשוטע פשט רש"י און נאכדעם וועל מיר זעהן נאך אפאר פשטים וואס האט צו טוהן מיט די פשוטע פשט. מען וועט אנהייבן א מינוט מיט די חזקוני דא אויפן פסוק אמור אל הכהנים אחר שהזהיר את ישראל להיות קדושים הזהיר את הכהנים לשמור עצמם מן הטומאה לפי שהם משרתיו ובני ביתו אז פארדעם האט מען גערעדט פון די אידן אין די פריערדיגע פרשות וואס מען מעג עסן און וואס מען מעג זיך מטמא זיין, אלע זאכן וואס שטייט דארטן די הלכות טומאה וטהרה, און יעצט שטייט די הלכה פון כהנים, מען גייט א דרגה ארויף, שרייבט מען די כהנים, און ער שרייבט נאך צו, ויום שהוקם את המשכן נאמרה פרשה זו, און מען רעדט אויך פון די טאג פון ווען מען האט אויפגעשטעלט די משכן, דעמאלטס האט מען געזאגט פאר די כהנים, ווייל די אנדערע חלק איז געווען פארדעם, סוף פאריגע וואך פרשה געשטאנען להבדיל בין הקודש בין החול בין הטמא בין הטהור, און להורות את בני ישראל די אלע זאכן, און יעצט רעדט מען א דרגה ארויף גייט מען צו די כהנים. איז דא קודם כל נאך פאר מען גייט פארשטיין פארוואס סדארף זיין דא להזהיר גדולים על קטנים אבער קודם צו פארשטיין בכלל פארוואס איז דא אזא זאך פון א פון א פראבלעם פון זיך פון זיך מטמא זיין איז לאמיר זעהן א מינוט די בעל הטורים ברענגט אפאר אינטערעסאנטע רמזים וואס האט מיט די הלכות טומאה וטהרה פון א כהן איז לאמיר זעהן די אפאר רמזים וואס די בעל הטורים ברענגט דא אין ערשטע פסוק. קודם ברענגט ער אמור אל הכהנים סמך אזהרת הכהנים ללא יטמא לאוב וואס שטייט סוף פאריגע וואך פרשה שגם בו נאמרה אזהרה שלא להיטמא בו און ביי ביידע שטייט אז מ'טאר זיך נישט מטמא זיין אפילו איינס רעדט ביי כהנים איינס רעדט ביי ישראל אי נמי שלא יטמא הכהן למת כשירצה לשאול באוב שצריכין להיטמא כששואלין בו ווען מ'האט געוואלט פרעגען א ביי די אוב דאך אוב וידעוני מיר רעדט דאך אז מען פרעגט א טויטע מענטש א טויטע מענטש פארשידענע וועגן איז א כהן אפילו ער וויל ער האט א געוויסע תועלת אין דעם א געוויסע תכלית מעג ער זיך נישט מטמא זיין און אי נמי להכי סמך אמור אל הכהנים לאוב וידעוני שטייט צוזאמען שאם תאמרו אויב מען גייט זאגן ממי נדע העתידות פון ווי וועט מען וויסן זאכן פון עתיד ווי קען א מענטש וויסן זאכן וואס ער וויל וויסן אויפן אויפן עתיד. הרי לא נדרוש באוב וידעוני, שטייט דאך אין פסוק אז מען מעג נישט דורש זיין באוב וידעוני, לכך סמך לו אמור אל הכהנים, פאר דעם האט מען געשריבן אמור אל הכהנים, הרי לך כהן שישאל לך באורים ותומים, ס'איז דאך דא א וועג וויאזוי צו פרעגן אין אורים ותומים, פאר דעם, דאס איז נאך א פשט פארוואס עס שטייט נעבן אוב וידעוני שטייט אמור אל הכהנים, נישט נאר צו זאגן אז מען זאל זיך נישט מטמא זיין, נאר צו זיך געבן א פאזיטיווע אפלאסינג, א געוויסע עצה, וויאזוי דו קענסט יא פרעגן א זאך וואס דו דארפסט וויסן. והכי איתא בתנחומא, אזוי שטייט אויך אין תנחומא אויך, אז דאס איז די סמיכה פון די צוויי זאכן. איז איז איז זייער אינטערעסאנט אז עס איז געשטאנען דא איינע פון די זאכן אז א א כהן מעג זיך נישט מטמא זיין אפילו ווען עס איז דא א תועלת אפילו ווען עס איז דא א תכלית א סיבה פארוואס ער טוט עס מעג מען אויך נישט מטמא זיין. איז זייער אינטערעסאנטע זאך, קודם כל וואס דארף מען פארשטיין די ערשטע זאך פארוואס רש"י האט דווקא דא האט די פסוק געדארפט זאגן להזהיר גדולים על הקטנים, ס'איז איין שאלה, און די צווייטע שאלה איז טאקע פארוואס טאקע איז דא א חיוב, און וואס איז די חיוב להזהיר גדולים על הקטנים אז די אז א גדול דארף איז מצווה צו צו. אנווארענען א א קטן ער זאל זיך נישט מטמא זיין פארוואס טאקע דאס אזוי איז לאמיר אפשר גיין מיט די סדר לאמיר זעהן די רמב"ן אינעווענדיג א באקאנטע רמב"ן פשוט ער זאגט זייער שיין די די פשט אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים לשון רש"י מדברי רבותינו זכרונו לברכה דאס איז איין זאך אז די גדולים דארפן טאקע ווארענען די קטנים והאזהרה הזו לומר שלא נסייע בטומאת הקטנים בידים, מען טאר נישט מטמא זיין א קטן בידים, אבער ובאו בזה אזהרות רבות בתורה כפי מדרש רבותינו זכרונו לברכה, בדם, בשרצים, בטומאה, דא אסאך זאכן וואס מען מעג נישט, מען מעג נישט מסייע זיין א קטן, ס'הייסט נישט אז איך בין מצווה צו פורש זיין, נאר איך מעג אים נישט צוהעלפן, ומהם נלמוד לכל איסורים שבתורה, פון דא לערנט מען ארויס דאס איז די מקור פאר די גאנצע תורה, שלא נסייע באחת מהם שיעברו עליו הקטנים, אז אונז מעגן נישט צוהעלפן א קטן זיך צו מטמא זיין, אבל אם יעשו הם לדעת עצמם, אויב זיי מאכן פאר זיך אליינס, אין אנו מצווים עליהם להפרישם, אונז מוזן זיי נישט מפרישען, אונז דארפן נישט מפרישען, יא. א טאטע זעהט א קינד וואס איז זיבן יאר אלט. יא. איז יעצט דא א זייער אינטערעסאנטע שאלה, טאקע א כהן, א כהן לאמיר זאגן ער איז פאר זיך אליינס, ער גייט נישט אריין, א כהן א גדול, אה, שוין א גדול ער גייט נישט אריין אין שפיטאל סתם אזוי שלא לצורך. ס'מאכט א שאלה, איז געווען א א כהן האט געהאט א קינד, און די קינד איז דורך צו בלייבן אפאר טעג אין שפיטאל, אפילו ווען ס'איז נישט ממש פיקוח נפש, די שאלה איז צו מ'מעג בלייבן, ווי לאנג מעג מען בלייבן, און צו ס'איז דא א חיוב, להזהיר גדולים על הקטנים פאר די פאר די קטן, פאר די קינד וואס איז געבוירן. איז לויט די לויט די רמב"ן דא לכאורה האב איך דארף נאר איך מעג נישט איך מעג נישט געבן פאר מיין קינד א איסור איך טאר נישט מיין קינד מטמא זיין אבער אויב די קינד איז שוין דארטן קען זיין איך האב נישט קיין חיוב אים ארויס צו נעמען ממילא וואלט איך געקענט זאגן אז איינמאל ער איז שוין דארט די שפיטאל איז קען ער שוין בלייבן דארטן ווי לאנג ס'פעלט אויס ווי לאנג מ'וויל, קען ער בלייבן דארט נישטא קיין חיוב צו ארויסיאגן ארויסיאגן די קינד, פון די אנדערע זייט אבער וואלט מען געקענט זאגן אז ווען זאגט מען אז איך מעג נישט צוהעלפן, דאס איז א קינד וואס ער קען זיך אליין א עצה געבן, אבער פארשטייט זיך א קטן הנולד וואס ער קען זיך נישט אליין ארויסרוקן דעמאלטס איז דא יא דא א חיוב אויף די טאטע אפילו אז ער מוז אים ארויסנעמען ווי שנעלער, געטראפן אין דעם, ס'איז א מחלוקת אין אחרונים. שבט הלוי מיט מיט אנדערע צו ווי די אלע גדרים אבער דאס איז נישט די גרויסע נפקא מינה די עיקר איז אז ס'דא ס'דא אמאל א היכי תמצא וואס איז יא דא א חיוב אויף די טאטע צו פורש זיין די קינד וויבאלד ווייל די קינד קען נישט פון זיך אליין יא. יעצט איז עס אן אינטערסאנטע זאך פארוואס טאקע האבן פריער געפרעגט פארוואס טאקע פונקט ביי די מצוה פון מטמא זיין דא האט מען געשריבן להזהיר גדולים על הקטנים ס'דא אסאך איסורים למשל ביי א גיד הנשה וואלט מען אויך געקענט שרייבן די ערשטע מצוה וואס איז נוגע וואלט מען געקענט דארט זאגן אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים פארוואס דווקא דא האט מען דאס געזאגט די ענין פון פון להזהיר גדולים על הקטנים דא אינטערסאנטע פשט כ'האב געטראפן דא א חומש אזנים לתורה.

האט חוץ ביאפקעס איך ווייס וואס ער וויל נישט אננעמען, זאגט מען אים קוק, גיי פרעגן די שכן, גיי פרעגן רב, גיי פרעגן דיין רבי אין כיתה, דאס איז א זאך וואס יעדע איינער טוט, מה שאין כן טומאת כהנים, איז א זאך וואס נאר וואס נאר אונז טוען, ער זאגט עס קען אמאל זיין א גרויסע לוויה פון עפעס א גדול בישראל, אלע גייען, איך גיי נישט, אונז גייען נישט, וואס איז, יעדע איינער גייט, אונז מעגן נישט, דאס, ער מוז קענען אויפווייזן, און פאר דעם דארף די תורה עקסטער זאגן, ביי די מצוה להזהיר גדולים על הקטנים אז דא איז דא א ספעציעלע עקסטער חיוב, קענסט נישט פארלאזן אזוי ווי אנדערע מצוות, אז דער רבי אין חדר גייט זאגן, ער גייט זאגן, ער וועט שוין הערן פון זיינע חברים, ניין, ס'קען זיין אמאל איז די איינציגסטע כהן אין א גאנצע שטאט, די איינציגסטע מענטש, די טאטע האט א חיוב צו זאגן פאר די זון, איז איז ספעציעל ביי די מצוה ווייל ס'איז א היכי תמצא אז א קינד זאל נישט וויסן פון דעם. פארשטייט זיך די אנדערע עניינים וואס איז דא ביי כהן, די עבודה מיט די אנדערע זאכן קומט דאך נאר שפעטער, יארן שפעטער ווען א קינד פארשטייט שוין די חילוק, אבער דא ווען מ'רעדט פון א פון א טומאה וואס איז נוגע אפילו וואס האבן געזאגט פריער ביי קטן הנולד, איז זייער שווער צו צו מסביר זיין זיך פארלאזן אז די קינד וועט דאס פארשטיין, פארדעם דארף זיין א עקסטערע ווארנונג להזהיר גדולים על הקטנים, אז מ'דארף אין דעם אויכעט ספעציעל אריינלייגן כוחות אז די קינד זאל דאס פארשטיין. יא, שפעטער איז דא ביי די ביי די. איינע פון די זאכן וואס שטייט, אפשר לאמיר זען א מינוט די ערשטע דריי פסוקים אינעווענדיג, וידבר השם אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו זאל זיך נישט מטמא זיין, כי אם לשארו הקרוב אליו, דאס איז נארמאל פשוט פשט אשתו, מעג ער, לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא היתה לאיש נאכנישט חתונה געהאט, לה יטמא דעמאלטס מעג ער יא זיך מטמא זיין פאר איר, דאס איז די ז' קרובים וואס איז דא. ברענגט ער נאך א פסוק וואס אויך נוגע צו דעם, פסוק ד' לא יטמא בעל בעמיו להחלו אז א מאן וואס איז.

ועוד אמרו זכרונם לברכה, לאחותו הוא דאינו מטמא והוא מטמא למת מצוה, פון דא לערנט מען ארויס לאחותו הבתולה לערנט מען ארויס פון די פון די איבריגע האבן געשריבן אן עקסטער פסוק לערנט מען ארויס פון דעם אז מען מעג זיך מטמא זיין פאר מת מצוה ונמצא בספר רמבם זכרונו לברכה וואס די הגדרה פון א מת מצוה דהיינו מת מוטל על הדרך איז אינמיטן וועג ורחוק כך כל כך מבני אדם שאם יצעק המוצאו באותו מקום לא יהא קולו נשמע לאחרים, ס'איז אזא ווייטע פלאץ וואס אויב מען רופט עט יענער נישט עט קיינער נישט הערן, ס'איז אזוי ווייט פון די שטאט, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן א מת מצוה, וזה שאמרו זכרונם לברכה, דאס שטייט די גמרא אין יבמות, קורא ואין אחרים עונין אותו, זהו מת מצוה, דאס ווערט אנגערופן א מת מצוה, אבער שרייבט דעת זקנים וזהו חומרא גדולה, דאס איז א גרויסע חומרא צו זאגן אז נאר דאס הייסט א מת מצוה, שאם עונין אותו שום מתעסקים אחרים. אז אויב מען טרעפט אנדערע מענטשן, אין כהן יכול ליטמא למת מצוה, ער מעג זיך נישט מטמא זיין אויב ס'איז דא אנדערע וואס קענען זיך מטמא זיין, הגם כ'וואלט געקענט זאגן אז א מת מצוה איז איז הכל קרוביו, ס'איז אזוי ווי א קרוב, און און אזוי ווי א קרוב מעג זיך מטמא זיין, דארף נישט זאגן פארקערט, ס'איז דאך א חיוב אפילו אז א כהן מוז זיך מטמא זיין צו זיינע קרובים, ס'איז א געוויסע, א געוויסע התחייבות וואס א, וואס א מענטש האט. איז אויב מ'וועט זאגן א מת מצוה הכל קרוביו, מ'דארף דאס דארף זאגן אז ער, אז ער מעג אויך, אפילו ס'איז דא אנדערע וואס גייען קומען. אבער די ריין, זעהט אויס פון די רמבם, אז נאר אויב אין אחרים שומעים אותו, נאר דעמאלטס מעג מען מטמא זיין, ס'איז נישט ממש אזוי ווי קרוביו, מ'מעג נישט, אבער די דעת זקנים איז נישט צופרידן מיט דעם און האלט יא אז יעדער איינער, אז א כהן מעג זיך מטמא זיין אפילו אויב ס'. ס'איז דא א צווייטע. יא, יעצט לאמיר ווייטער גיין אין פסוק ה', די נעקסטע ענין וואס איז נוגע ביי כהנים, לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת, די דריי זאכן מעג מען נישט טון, און רשי זאגט לא יקרחו קרחה על מת, אז די אלע זאכן זענען פאר א טויטע מענטש.

וקדשתו אויף יעדע יעדע לשון איינע פון די זאכן אדער נאר קדש יהיה לך אזוי ווי רשי געזאגט אז אלע דריי זאכן פון די זעלבע פון די זעלבע פון די זעלבע ווערטער קדש יהיה לך און די אנדערע זאכן נעמט ער ארויס איך זאל אים זאל אים מעגן צווינגען יא יעצט לאמיר זען א מינוט עס איז דא נאך א פסוק דא פסוק ט' ובת איש כהן כי תחל לזנות אויב זי האט וועט מאכן זנות, את אביה היא מחללת איז מחלל די טאטע אויכעט ווייל ס'א בושה אז ווייל זי האט ער האט איר מגדל געווען, באש תשרף זי באקומט אויכעט באקומט שריפה אויף די זאכן. איז רשי זאגט את אביה היא מחללת חללה ובזתה את כבודו שאומרים עליו ארור שזו ילד ארור שזו גידל אז ער האט מגדל געווען. איז דא זייער אינטערעסאנט אז דא שטייט באש תשרף, ברענגט די חזקוני וואס די מדרש זאגט באש תשרף היא בשריפה ואין בועלה בשריפה, נאר זי באקומט שריפה. און מען רעדט בעצם דא רעדט מען פון א פון א.

סקילה און א נשואה באקומט שריפה, וואס טאקע מען זעט אז ארוסה איז מער חמור ווי א נשואה, ס'דא א באקאנטע וואס? ס'דא א באקאנטע פשט פון ספר החיים, ברודער פון די מהרל. אין ספר החיים שרייבט ער דארטן אז אז איך זאג עס ממש בקיצור איך וויל נישט אריינפארן אין דעם נושא וואס זאל איך מאריך זיין אין דעם אז ארוסה האט נאכנישט חתונה געהאט איז די איז איינער וואס האט שוין חתונה געהאט ער גייט מזנה זיין האט זי מורא אז די מאן גייט איר אויסטרעפן ממילא האט זי נישט הנאה געהאט אזוי שטארק פון די עבירה מה שאין כן ארוסה האט נישט מורא אז די מאן גייט וויסן ווייל ער איז דאך נישט דארטן. ער איז דאך נישט דא ווייל זי האט דאך נישט חתונה געהאט, וואוינט דאך נישט מיט אים, ממילא אז זי האט מער הנאה געהאט ווי אנדערע, איז באקומט זי סקילה און זי איז שריפה ווייל די יסורים, די די אנגעשטרענגקייט האט אוועק גענומען די חומר פון די עבירה, פארדעם באקומט ער סקילה און ער באקומט שריפה, אזוי שרייבט די ספר החיים.

ארוסה באקומט סקילה, זי באקומט שריפה, נישט נאר א הארבערע עונש, נישט נאר א שווערע מיתה לאמיר זאגן, נאר א צדיק אצל רשע, עס איז גאנץ אנדערע, גאנץ אנדערע זאך, וועגן דעם א מענטש וואס וואס קומט צו לערנען, א מענטש מיינט אסאך מאל ער מאכט א עבירה, אדער ער לאזט אויס א מצוה, אז ער פאלט שוין מילא אדורך, עס וועט שוין זיין אינגאנצן, ניין, יעדע חילוק, יעדע יעדע יעדע זאך וואס דו מאכסט אביסל ווייניגער. צו דו שטרענגסט זיך אן אביסל מער צו א מצוה אפילו ס'איז נישט בשלימות אבער דו האסט צוגעלייגט אביסל מאכט שוין א גרויסע נפקא מינה קען צדיק אצל רשע קען זיין אזא גרויסע נפקא מינה ס'איז סתם א א קורצע א קורצע זאך יא און און סתם אויף דעם טאקע וואס איז אינטערסאנט פארוואס מען טאר טאקע נישט לייגן צדיק אצל רשע פארוואס אין קוברין פארוואס טאר מען זיי נישט לייגן צוזאמען איז די גמרא ברענגט די גמרא ברענגט סתם אז ס'איז נישט אז ס'איז נישט קיין גוטע זאך זיי קענען זיך קריגן. ס'איז א זאך, ס'איז א ס'איז א בושה, יא, יא שטייט איך האב עס נישט געברענגט, פארגעסן צו ברענגען די מהריל, ווייסט נישט וואס ס'דא דא, מהריל אין די אין הלכות אין הלכות שמחות, אבילות שטייט דארטן, שרייבט ער דארטן אז אז אז די נשמות דרייען זיך נעבן דעם קבר.

דו קענסט שפילן לאטא? איך פונקט געזען. איך האב געזען דא סיי פאר שידוך, יא פון מוד אסרת שידי שיעורים אויף שידוכים. ער ברענגט דארט א גאנצע א גאנצע זאך וועגן גראפאלאגיע. מען קען זיך פארלאזן אויף גראפאלאגיע ביי א שידוך.

איז געווען א מעשה מיט א שדכן, ער איז געווען א חברהמאן, ווען ער האט געזען אז די שריפטן שטימען נישט אזוי גוט, האט ער נאכאמאל אריין געשיקט אן אנדערע כתב פון איינעם אנדערש, אויב ער האט געזען מ'האט אים געזאגט אז עס פאסט נישט, האט ער אריין געשיקט אט א כתב פון א אנדערע מענטש מיט דעם, שפעטער האט מען געזאגט אז עס פאסט יא, איז ער געקומען און געמאכט די שידוך, איז געווען איז געווען האט מען געזען אז עס האט זיך געהאלטן אלע שידוכים אפילו עס איז געווען אויסגעפאפט, ווייל עס זעט זיך אויס ס'דא א אזוי אזוי שרייבט ער דארטן, סייעתא דשמיא פון א שדכן.

זאגט אפילו ער האט געהאלטן אז לכתחילה מ'זאל נישט שומר זיין אויף דעם יו ב א שאס אויב מען האט עס געמאכט אויב מען האט עס געמאכט אקעי לאמיר אריבער גיין צו די מהריל הלכות שמחות אין אות י' אמר מהר"י סגל דאס איז זיין נאמען מאי דנהיגי עלמא שלא לקבור רשע אצל צדיק א גאנץ א קלארע גמרא שרייבט ער נהיגי עלמא ווייל ער ברענגט דא אונטן ווייל עס איז דא אופנים וואס מען איז מיקל, פארוואס איז מען מקפיד אבער נישט צו קובר זיין רשע אצל צדיק, ילפינן מאלישע כדאיתא היינו טעמא משום דלצדיק מגלין מה שנגזר מאחורי הפרגוד, א צדיק הערט וואס טוט זיך מאחורי הפרגוד, כדאיתא פרק מי שמתו, די פארשידענע גמרות וואס מען האט געהערט מאחורי הפרגוד, אבער מוסר שהרשע סמוך לו

ער שטארק מאריך ימים געווען, האט מען געפרעגט וואס האט ער זוכה געווען, איך געדענק נישט פונקט ווער ס'איז געווען וועלכע תקופה אבער דאס, געזאגט אזוי אז א מענטש נארמאל אויף די וועלט ער ער האט אסאך קשיות, ווי עלטער ער ווערט ווי מער יאר גייען אריבער מער קשיות מער קשיות, זאגט מען אים קום ארויף איך וועל דיר געבן אלע תשובות אלע תשובות, זאגט מען ניין א מענטש האט נישט קיין קשיות ער נעמט אן אלעס לטובה,

פסוק י' והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום און דאס איז אויך ענליך ווי א ווי א כהן הדיוט, און נאך א זאך, מ'וועט באלד צוריק קומען, מ'וועט באלד צוריק קומען צו די איך מיין אפשר לאמיר עס יעצט אבער נישט, נאר מיט די ענין פון כהן הגדול מאחיו. שרייבט דער בעל הטורים, דאס איז בעצם א באקאנטע זאך, כהן הגדול, יהא גדול מאחיו, פינף זאכן דארף ער זיין גרעסער ווי זיינע ברידערס, בנוי, שיינקייט, כח, שטארקייט, עושר, רייכקייט, חכמה, ובשנים, די פינף זאכן, און די פינף.

דא א וועג ווי אזוי מ'קען נעמען א מענטש וואס האט נישט קיין חכמה אויסלערנען חוץ פון חוץ פון געלט טאקע זיין א חכם מ'קען אויסלערנען א כהן גדול אזוי שרייבט דער רמב ם מ'קען אים אויסלערנען פארשידענע חכמות פארשידענע זאכן וואס האט דא געהערט זייער שיין אז ברענגט אראפ א מדרש אז בשעת מ'האט געלייגט די שמן המשחה איז אויטאמאטיש די כהן געווארן א חכם מיט נוי מיט הויכקייט אלעס איז געווארן פון זיך אליינס

ער מעג אויך נישט אריינגיין גארנישט די אלע זאכן וואס וואס וואלט זיך געמעגט מיט וואס א כהן הדיוט וואלט זיך געמעגט מטמא זיין ער מעג נישט און נאך א זאך פסוק י ב ומן המקדש לא יצא טאר נישט ארויסגיין פון בית המקדש ולא יחלל את מקדש אלוקיו כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו אני השם איז איז איינע פון די זאכן וואס שטייט, איך זעה עס שטייט נישט דא אויפן פלאץ אבער די ס'דא א אין רבינו בחיי מיין איך שטייט עס אז אז פארוואס טאקע איז דא א איסור פאר א כהן גדול מעג נישט ארויס גיין וואס איז אנדערש ווי א כהן הדיוט ווייל א כהן גדול איז געווען א שליח פון כלל ישראל און א איינער וואס איז א שליח פון כלל ישראל מעג נישט מאכן קיין חילוק צווישן זיך אליינס זיין משפחה מיט די רעשט פון כלל ישראל ער מוז זיין אינגאנצן איבערגעגעבן פאר כלל ישראל ביי אים מעג נישט באשטיין קיין חילוק צווישן א קרוב מיט א מיט איינער וואס איז נישט קיין קרוב וועגן דעם בכל אופן בכל אופן האט האט ער נישט זיך נישט געמעגט מטמא זיין כדי מענטשן זאלן נישט זאגן אז ער מאכט א נפקא מינה צווישן זיך זיך מיט זיינע קרובים יא יעצט נאך א זאך וואס שטייט דא פסוק י ג והוא אשה בבתוליה יקח אז חוץ פון דעם וואס שטייט פריער וועם וואס ער מעג נישט נעמען מוז ער נעמען אשה בבתוליה איז דא זייער אינטערעסאנט אז די בעל הטורים ברענגט והוא אשה בבתוליה והוא עולה י ח, רמז בן י ח שנה לחופה אז אכצן יאר דארף מען חתונה האבן, ח י והוא כחתן יוצא מחופתו והוא איז אכצן. ברענגט ער זייער אינטערעסאנט אז די חידא ברענגט אז אשה בבתוליה יקח די סופי תיבות איז אויך אויך אכצן, שרייבט די חידא

קינדעריש, אפשר דארף מען ווארטן ביז שפעטער, שפעטער, ער שרייבט די חידא אז א מענטש טאר נישט מאכן קיין חשבונות, אויב די משנה זאגט י ח שמונה עשרה לחופה, איז די משנה האט אויך געוואוסט אז סגייט קומען א תקופה אויסזען אזוי ווי אונז, סנישט געווען קיין חידוש, אזוי ווי סשטייט אויך די וואך אנהייב פרשה אין מדרש, אמור ואמרת שטייט אין מדרש, אז כ'האב נישט דא די מדרש פאר מיר, אז די אייבערשטער האט געוויזן פאר משה רבינו, דור דור ושופטיו, דור דור וצדיקיו, דור דור וחכמיו, די אלע זאכן האט די אייבערשטער געוויזן, און זיי האבן אויך געוויסט וויאזוי אונזערע דור גייט אויסזען, און דאך האט ער געזאגט אז בן י"ח לחופה, זעט אויס אז מען זאל נישט מאכן קיין חשבונות און מען מעג בלייבן אזוי, פארשטייט זיך אז אונז מישט זיך נישט אריין פארשידענע קבוצות פון כלל ישראל וואס מען האט נישט געהאלטן אזוי, מען האט נישט מקפיד געווען אזוי. איינע ווייניגער איינע מער יעדע איינע אנדערש, אבער פארשטייט זיך די חשבון, אבער די געדאנק וואס די חיד"א זאגט איז בכל אופן נוגע, אז א מענטש זאל נישט מאכן קיין חשבונות, ווען א זאך שטייט אין די תורה דארף מען וויסן אז אזוי דארף צו זיין, און א מענטש זאל נישט מאכן קיין איבעריגע חשבונות. איינע פון די זאכן וואס מען האט פריער דערמאנט, איך זאג עס נאר וועגן דעם, בקיצור, מען האט געזאגט וועגן די גראפאלאגיע צו גיין, בודק זיין פאר א שידוך למשל, די אלע זאכן, קומט ארויס פון די זעלבע זאך, אז אויב, דאס איז א שאלה צו אויב אמאליגע צייטן האט מען נישט גענוצט די אלע זאכן, מען האט געקענט מאכן שידוכים אזוי, אלעס איז געפארן גאנץ פיין, מיין איך, איך ווייס נישט, נישט געווען יענע תקופה, אבער איך מיין מענטשן האבן זיך עצה געגעבן, און פארוואס זאל מען היינט צולייגן זאכן אויף דעם. אה, מ'רופט עס חומרות, אויף נייע זאכן צו מאכן די שדוכים, אבער אבער זעט זיך אויס אז קען זיין, פון די אנדערע זייט קען זיין, אויב ס'דא היינטיגע צייטן די אייבערשטער האט צוגעשיקט, היינטיגע צייטן געוויסע זאכן צו מעגליכקייטן היינט דאס צוצושטעלן, איז אפשר קען זיין טאקע ס'איז יא ריכטיג פאר א מענטש צו טון די אלע זאכן, פארשטייט זיך יעדער איינער דארף וויסן זיין זיין דעת תורה וויאזוי וויאזוי ער גייט עס טון. יא. יעצט לאמיר גיין זען א מינוט, כ'האב געוואלט בעצם אריבער גיין נאכדעם צו צו די ענין פון פון פון ספירת העומר, אבער לאמיר גיין צו די לאמיר ביי שני, פסוק טז, וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרן לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלקיו, א מענטש וואס האט א מום מעג נישט מקריב זיין א קרבן. איז שטייט אלע סארטן מומים וואס איז דא אז וואס וואס דעמאלטס מעג מען נישט מקריב זיין. איז זייער אינטערעסאנט וואס איז די טעם פארוואס מען טאר א א מענטש האט א מום מעג ער נישט מקריב זיין. איז דא די רמב"ן דא אין פסוק י"ח. סוף פסוק י"ח, ס'איז צוזאמען פסוק י"ח ביז ביז כ', איז ער ברענגט קודם, קודם איז ער מסביר אלע סארטן מומין וואס איז דא, שפעטער שרייבט ער והזכיר תחילה המומין, וועלכע מומין האט ער קודם געשריבן? הזכיר תחילה המומין בחסרון האברים, קודם שרייבט מען דאס וואס איז עס פעלט א אבר, ואחר כן בשברון העצמות, אף על פי שאבריו עמו כיוון שנשבר העצם פסול, ואחר כך פסל אפילו בכיעור התואר, כגון הגבן און די אלע זאכן. שפעטער ואחר כן בבשר הגוף. פארוואס? כי צריך שיהיה נקי וחלק. א כהן וואס איז מקריב מוז זיין אינגאנצן בשלימות. און דאס איז די ענין פון די פון די פארוואס די מומים זענען פסול, און אין שפעטער האט ער נאך זאכן, יא, איז דאס איז דער, לויט דער, לויט דער רמב ן איז דאס דער ענין פון דער, פון די מימרא, דער פראבלעם פון די מימרא. דער כלי יקר דא אין פסוק י ז, לאמיר זען אפשר. קודם פון אנהייב. איש איש איש מזרעך אשר יהיה בו מום, כאן אמר בו מום ולמטה הפך ואמר מום בו, שפעטער שטייט מום יהיה להבא משמע, ואחר כן אמר כל אשר בו מום הווה, וואס די ענין געטוישט די אלע לשונות, על כן אומר אני זאגט די כלי יקר שהקדמונים שהיו בקיאים בחכמות, די חכמים האבן געוואוסט, קדמונים זענען געווען בקי לחכמות, היו יודעים בכל מום שנתהווה באדם טרם היותו מצד איזה עוון שראו בו, זיי האבן געקענט זען אין די מום פארוואס די מום איז געקומען, וואס איז געווען די פראבלעם, דרך משל אם ידעו שמקבל שוחד, ידעו בו שסופו בא לידי עיוורון, אז ער גייט ווערן בלינד. אם ראו בו רגל גאוה און געזען ער איז א שטאלצע מענטש ידעו בו שסופו בא לידי שבר רגל מען קען זען יעצט אז ער גייט צו ברעכן א פיס נאך א שטיק צייט והכרת פניו ענתה בו מען האט געקענט זען דאס אויפן פנים שהכירו במראה פניו איזה תכונה רעה שיש בקרבו א פגם איז איזה עוון ידוע וסופו לידי מום נגלה ראוי לגאלו מן הכהונה על שם סופו פארדעם האט ער שוין פארדעם געקענט האבן א מען קען זאגן אז ער איז געווען פסול. כך נאמר, זיי האבן געהאט פיר סארט לשונות פון א מום, כך נאמר איש מזרעך אשר יהיה בו מום, שהכרת פניו ענתה שבסוף יהיה בו מום, כי מתוך מעשיו ניכר שלבסוף יבוא לידי מום זה שיהיה בו, הרי נפסל על שם סופו שיהיה איז פסול. קומט אויס אז מען קען אריינקומען זען א כהן, מען קען זען א כהן און ער איז אלץ בשלימות, און מען קען אים זאגן אז ער איז פסול לעבודה, ונוסף טעם,

און שפעטער זאגט ער ועדיין לא שמעני, כ'לאז אויס אפאר שורות, ועדיין לא שמעני אם נולד במומו אם המום מעכב או לא, וואס איז די הלכה אויב ער ווערט געבוירן מיט די מום, כי יש מקום לומר, איך קען דאך זאגן אז לויט וואס די סברא וואס האט יעצט געזאגט אז מען זעט אין חכמת הפרצוף זעט מען וועלכע מום ער האט געהאט, וועלכע פגם ער האט געהאט, שמא דווקא בזה שטבעו יתני בו, שיש לו פגם בנשמתו ובגופו, ביידע צוזאמען ר' אישית כהן מקענע, די ביקור הקרבת קרבן השם אזוי ווי מ'האט פריער געזען אז דאס איז דער בושה פון די פון די קרבן פון מקריב זיין א קרבן, אבל הנולד במומו ער ווערט שוין געבוירן אזוי, שאין בו פגם בנשמתו, זולת בגופו לבד, ס'איז נאר א פגם בגופו, ס'איז נישט קיין פגם בנשמתו. אויב אזוי שמא תאמר שאינו מעכב, משמע לא למטה מום בו איז לכאו' מקור זי ע דבר, משמע שקדם מציאות המום למציאותו באוויר העולם, אפילו אויב האט א מום נאר אין אזא מצב, אויך מעג ער נישט מקריב זיין א קרבן. עס קומט אויס טאקע אז די עיקר ענין פון די קרבן איז די פגם בנשמה, אבער עס איז דא אמאל א מענטש וואס האט נאר א מום אן די פגם בנשמה איז אויך פסול צו מקריב זיין ווייל מען מאכט נישט קיין נפקא מינה צווישן די צוויי.

יא, די ערשטע זאך ברענגט אז צוויי זאכן אז אז להזהיר אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים איז דא איין זאך זאגט די גדולים זענען די מענטשן וואס זענען די צדיקי הדור די גרויסע צדיקים איז אסאך מאל זיי זענען אזוי הויעך אז זיי פארגעסן די פשוטע מענטשן די פשוטע זאכן פאר דעם זאגט מען זיי להזהיר גדולים על הקטנים אז מען דארף אינזין האבן כלל ישראל דארף האבן השפעות אז מען דארף אינזין האבן דאס עקסטער איין זאך און נאך א זאך וואס ער ברענגט אז אמור ואמרת אויך להזהיר גדולים על הקטנים אז אסאך מאל א מענטש וואס עס גייט אים גוט ער האט אלעס וואס ער דארף איז קען ער פארגעסן פון די פון די אנדערע זאכן פאר דעם וויל מען אים ווארנען אז ער זאל ער זאל דאס און ער זאגט אויך די קריאות זאגן אויף ממש די די סוף פרשת פרשת אמור, ברענגט ער זייער אינטערעסאנטע זאך, אמור ואמרת היא בית פעמים אמור, צוויי מאל אמור, ווייל אמור ואמרת עולה פרו רבו, פרו מיט רבו קריאת הפרשה זו תוכל להיות סגולה לבנים.